אז בשעת מען האט געמאכט פון עור הדג פון א פיש, האט מען געמאכט מעור פון איר פעל, אדער פון די עצמות פון א פיש, אדער אנדערע חלקים פון א פיש, האט מען געמאכט אן אוהל אדער א כלי וכיוצא בזה, איז דאס טהור, ס'איז נישט מקבל קיין טומאה. דערנאך איז ער אויכעט מוסיף, אז אויב מען האט געמאכט פון צמר הגדל בים, צומח וואס געפינט זיך אין ים, לאו דווקא א בעל חי, וויבאלד ער געפינט זיך במים בים איז ער אויך נישט מקבל טומאה. מען ברענגט דאך כמה אופנים וואס זאגן אויב נאר ס'איז במים איז כל שבמים איז טהור. איז חסידות אין דרושים מבאר דעם טעם אויף דערויף וואס אויך חיצוניות'דיג וואס מ'קען דאס מסביר זיין בפשטות אז וויבאלד אז דגים זענען באשאפן געווארן אין אזא מין אופן אז זיי מוזן זיך געפינען אלעמאל במקום חיותם דארט פון וואנעט זיי האבן דעם חיות און זיי קענען אין דרוף קיין טעות נישט האבן במילא געפינען זיי זיך אלעמאל במקום חיותם. ממילא איז עס אויכעט אן אפשפיגלונג פון אלע עניינים פון וועלט, אויב זיי פילן אז זיי מוזן אנקומען צו זייער חיות און צו דער וואס האט זיי באשאפן, און זיי פילן גלייך אז לרגע קטן איז מיד כשפורש מן הים ווערט היפך פון זייער חיות און מציאות, קען דאס ניט מקבל טומאה זיין, דערפאר וואס ניט טאן קיין זאך וואס דאס היפך פון זיין חיות. וואס דאס איז בטבע פון יעדע בריאה, פארוואס איז דא א מציאות וואס מען טוט היפך פון ציווי השם, איז דאס דערפאר וואס ער האט נישט דעם רגש, דעם געפיל, ווער ס'האט אים מהווה געווען און וואו ס'געפינט זיך זיין חיות בהווה באותו רגע ממש, מה שאין כן אויב ער איז אין אזא מין אופן באשאפן געווארן, מיט א בטבע שוין אזוי, אז ער פילט אלעמאל וואס איז זיין חיות, איז במילא פארשטאנדיג אז ער איז באשאפן געווארן באופן כזה אז ער קען נישט מקבל טומאה זיין, ער האט נישט קיין בחירה ביי זיך. וואס דאס איז דאך ווי דער ביאור אין חסידות אין לשון פון חסידות, און ס'איז פארשטאנדיג פאר אן אדם פשוט. אז מען זאגט אים און מען ברענגט אים א דוגמא, הניחא אויב מען וואלט געוואוסט און געזען וואס איז זיין חיות וואס ער מהווה בכל רגע ורגע, וואלט ער געקאנט עפעס טון נגד זה, פארשטייט זיך בפשטות אז עס קען נישט זיין אזוי, ס'איז מער נישט אזוי ווי ער פילט עס נישט, קען גאר זיין ער פארשטייט עס נישט אויכעט, אבער פארשטיין אליין איז ווייניג, דערפאר עס קען זיין א משוחד.

אז ער האט נישט קיין אויר, האט ער דעמאלט קיין אויר, לויפט ער צוריק צו דעם ארט וואס איז דא אויר, און דערנאך איז ער מלכתחילה גייט ער גארנישט ארויס פון דארט. וואס דאס זעהט אן אדם פשוט, און זעהט עס בחייו הכי פשוטים, נאר וואס דען, ער דארף נאר וויסן אז דאס איז זיין אויר, איז דגים זיין אזוי באשאפן געווארן אז זיי ווייסן אז דאס איז חיות, דאס איז זייער חיות. ממילא אויב ער איז אן אדם דארף ער נוצן זיין שכל ער זאל דאס אויך דערפון דערוויסן. עס קען אבער זיין אז ער האט נאך נישט גענוצט אדער אינמיטן זיך עפעס אריינגעמישט, דערפאר איז דא א מציאות פון היפך הענין, ממילא איז דא א מציאות פון היפך הטהרה. וואס דאס איז דער קשר מיט די ענינים האמורים לעיל, דער ענין פון מבול, וואס דאס ענינו איז דאך מים. איז דאס דא א ענין פון מים און גאר א ענין פון גשמי ברכה אויף געבן חיות, נאר וואס דען, מען דארף זיך פירן אין אזא מין אופן מען זאל נישט פארקערט מאכן דערפון, ווי רש"י מפרש אויפן פסוק, קומט דערפון ארויס די הלכה אין היינטיגן שיעור פון רמב"ם, וואס על כל ההלכות שרייבט דאך דער רמב"ם אז אין דערויף איז דא א מוסר און א לימוד, אין הלכות מקוואות איז ער מסיים.

הגם ס'איז דאך גזירת הכתוב, אבער אף על פי כן איז וואו נאר ער קען געפינען א טעם, דארף מען זוכן און הארעווען ביז מ'וועט געפינען א טעם. און נאך מוסיף דארטן אז ס'איז א זיכערע זאך אז ס'איז דא א טעם, ווי שלמה האט געזאגט אז ער האט געפונען אמרתי אחכמה אויף כל ענינים שבתורה, אחוץ ווי איין זאך.